קאסעט דרײַ, זייט פֿינף, המשך. קאפיטל זעקס, מאשע ווערט א כלה. גאנץ קוזמין, וואס האט זיך געפונען אין ניו יארק, האט באטראכט מאשע'ן פאר דער גליקליכסטער מיידל אונטער דער זון. האט מאשע אליין זיך ניט דערוועגט צו טראכטן אנדערש פון גאנץ קוזמין און האט זיך אויך געהאלטן גליקליך מיט דעם, וואס זי איז א כלה געווארן פאר'ן רייכן אנקל מאזעס. דער אָנקל האָט זי באַשאָטן מיט מתּנות, באַהאַנגען זי מיט טײַערע צירונג, דאָס מאָדערנסטע און טײַערסטע. ער האָט איר יעדן טאָג געשיקט די שנײַדערן, געמאַכט איר רײַכע קלײדער. אַלע טאָג האָט מען פֿון די גרײסע קראָמען פֿון דער פֿינפֿטער עװעניו עפּעס אַנדערש געבראַכט פֿאַר מאַשען, זײַדענע אונטערװעש, לאַקירטע הױכע שיך, פֿעכערס, הענטשקעס. די מיידל האט נאך געדענקט דעם פאטער'ס ארעמקייט און די וואינונג אין האפקינס סטריט, וויאזוי זשע האט זי געקענט זיך דערוועגן אנדערש צו באטראכטן זיך ווי אלע קוזמינער לאנדסלייט, ווי אלע באקאנטע. די גאנצע משפחה האט זי באטראכט און געהאלטן פאר דעם גליק אליין. דורך דער צייט וואס זי איז אויסעוואקסן אונטער דעם אנקל'ס גונסט האט זי זיך אויסגעלערנט דעם אנקל צו געהארכן. זי האָט געזען, אַז אַלע קוזמינער לאַנדסלײַט, איר טאַטע, איר מאַמע, אַלע, װאָס זי האָט געקענט, האָרכן דעם אָנקל און דערװעגן זיך ניט אים אַנטקעגנצורעדן, אָדער צו טאָן, אָדער צו טראַכטן אַנדערש, װי דער אָנקל װיל. דער אָנקל האָט געהײסן. דאָס איז געװען דאָס הײליקסטע געבאָט, דער שטאַרקסטער אַרגומענט, און דער אָנקל האָט געהײסן, אַז זי זאָל אַ כּלה װערן פֿאַר אים. דער אָנקל װיל, אַז זי זאָל װערן זײַן װײַב. און דעם אָנקל דאַרף מען אין אַלץ געהאָרכן, אַלץ נאָכגעבן, װאָס ער װיל. זי האָט אָנגעהױבן צו פֿילן, װאָס עס הײסט צו װערן דעם אָנקלס װײַב. זי איז שױן מער קײן קינד נישט געװען, און װען זי האָט אַלײן קײן אײגענע פֿאַרלאַנגען נישט געהאַט, האָט אָבער איר פֿאַנטאַזיע געאַרבעט און געמאָלן איר בילדער אין איר פֿאָרשטעלונג, װי זי איז דעם אָנקלס װײַב. טײלמאָל איז זי געזעסן לעבן אים, און דער אָנקל האָט זי געגלעט, געדריקט צו זיך, און דאָס ברייטע פּנים זיינס האָט זיך אָנגעלאָפן מיט בלוט, האָבן אַנגסטן זי באַשלאָגן. זי האָט זיך געלאָזט, ווייל זי איז געווען צוגעוואוינט צו אים נאָך ווי אַ קינד, ווייל דער אָנקל האָט זי שטענדיק געגלעט און ווייל דער אָנקל האָט אַלצדינג געמעגט. אָבער זינט ער איז אַ חתן געוואָרן, שרעקט זי זיך פאַר אים, און ווען ער נעמט זי אַרום, ווערט איר אַזוי הייס און אַזוי מיאוס, אַז ס'גלוסט זיך איר באַלד אָפּוואַשן. אין אָװנט, װען זי איז געװען בײַ זיך אין װײַסן רײנעם צימער, רײַך אױסמעבלירט מיט דעם װײַסן לאַק-מעבל, װאָס דער אָנקל האָט איר געשאָנקען שױן לאַנג צוריק, האָט זי געקלערט פֿון נאָך דער חתונה. זי האָט זיך פּלוצעם פֿאָרגעשטעלט דעם אָנקל אַ נאַקעטן. זי האָט נישט געװאָלט דערפֿון קלערן, נאָר עפּעס איבער גװאַלד זײַנען געקומען די געדאַנקען איר אין קאָפּ אַרײַן. און זי האָט געזען דעם אָנקל אַ נאַקעטן, מיט דעם אַראָפּהענגענדיקן פֿעטן בױך, מיט אַ באָרד אױף דער ברוסט, האָט זי מורא געהאַט זיך צו לײגן אין בעט אַרײַן. גאַנצע שעהען איז זי אָפּגעזעסן אין אָװנט אײדער זי איז געגאַנגען שלאָפֿן און האָט מורא געהאַט זיך צו לײגן. און זינט זי איז אַ כּלה געװאָרן, שלאָפֿט זי ניט אױסגעטאָן. װי זי װאָלט מורא געהאַט, אַז עס װעט װער בײַ נאַכט באַרירן איר לײַב. טשאַרלי, דעם פֿעטער בערלס זון, האָט נאָך דעם פֿאָטערס אַהײמפֿאָרן געװױנט מיט דער מאַמען און דער עלטסטער שװעסטער. טשאַרלי איז געװען בײַ טאָג אין קאַלעדזש און פֿאַרטאָג האָט ער אַרומגעטראָגן צײַטונגען צו די שכנים. די שװעסטער האָט געאַרבעט בײַ היט. און די מאַמע האָט געקאָכט, געװאַשן און געהאַלטן די שטוב פֿאַר זײ. די ייִדענע, װי אָרעם זי איז נישט געװען, האָט דאָך געזען מיט אַלע מעגלעכקײטן דורכצוזעצן אַז טשאַרלי זאָל קענען גײן אין קאָלעדזש. אַזױ װי אונדזערע פֿרומע מאַמעס האָבן זיך מוסר-נפֿש געװען פֿאַר זײער לערנען קינדער אין בית-המדרש, האָט זיך די ייִדענע מוסר-נפֿש געװען פֿאַר טשאַרלי, ער זאָל גײן אין קאָלעדזש. אין דער הײם װאָלט אפֿשר איר גרעסטער אידעאַל געװען צו זען טשאַרלין אַ רבֿ, דא איז איר אידעאל געווען צו זען טשארלין א געענדיגטן קאלעדזש. אז עס איז געקומען צו באצאלן פאר טשארלין קאלעדזש געלט, פלעגט די אידענע וועלטן דורכזעצן. צו קרובים געלאפן, צו באקאנטע, אפגעשלאגן די טירן פון אנקל, און אז מען האט גאר געדארפט האט די אידענע אהיימגענומען פון א קליינעם קאנטראקטער צו נייען הויזן, אדער איז געגאנגען אליין אין א קליינעם שאפ אויף א פאר וואכן. טשארליס לערנען איז ביי איר געווען ווי ביי אונזערע אלטע מאמעס א באצאלונג און א לוין פאר איר פארפינסטערט וואכעדיג לעבן. זי האט זיך געטרייסט מיט איר קינד'ס געלערנטקייט און העכער זיך געהאלטן פון אלע לאנדסלייט. און אפילו איר שוואגער'ס גרויס גליק וואס דער אנקל וועט חתונה האבן פאר מאשען האט איר נישט געקענט אימפאנירן געגן דעם וואס איר טשארלי גייט אין קאלעדזש. און אָפֿט אין דער משפּחה, װען מע האָט מקנא געװען אַהרנען דאָס גרױסע גליק, װאָס האָט אים געטראָפֿן מיט מאַשען, פֿלעגט זי מיט אַ גלײַכגילטיקער, אָבער געהױבענער מינע זאָגן, װער עס זוכט עשירות, און װער עס זוכט געלערנטקײט, איך גיב נאָך ניט אַװעק מײַן זונס קאַלעדזש פֿונעם גאַנצן אָנקלס פֿאַרמעגן. איר װעט האָבן אַ גאָלדענעם שטול אין גן-עדן דערפֿאַר, האָט איר אַ משפּחה אָפּגעענטפֿערט. יא, א גאלדענעם שטול, ניט א גאלדענעם שטול, ווארום וואס איז דען די גאנצע וועלט? אויף דער וועלט דארף מען ערשט זיין א מענטש, נישט בלויז א שניידער, האט די אידענע געשטאכן די גאנצע משפחה דערפאר וואס עס זיינען געווארן דא אין אמעריקע אלע שניידערס. מאשע פלעגט זיך אפט באגעגענען מיט טשארלי'ן אין דער ערשטער צייט נאך דעם פעטער'ס אוועקפארן. טשארלי פלעגט ארויפקומען צום פעטער אהרן, און פלעגט אפט ארויסגיין מיט מאשען אויף אונטערנעמונגען, צו פריינד, אויף לעקציעס, אבער אמאל אין טעאטער ווען עס איז געווען געלט. מאשע האט זיך ליב געהאט צו קוקן אויף טשארלי, ווי עס שניידט זיך אים אפאר וואנצעס, און ווי די באקן ווערן באוואקסן מיט שמאלע קוים שפראצנדיגע באקנבערד ווי פאות.

טשאַרלי, איך בעט דיר, גאָל נישט די וואָנצעס, האָט זיך בײַ אים מאַשע געבעטן. אַך, ווען איך וואָלט געווען אַ בחור, וואָלט איך מיר געלאָזט וואַקסן אָט אַזעלכע וואָנצעס, ניט ווי דײַנע, וואָס זעען אויס ווי מיט סאַזשע אָפּגעשמירט. די מיידלעך צעלאַכן זיך, און טשאַרלי, דער קלוגער, געבילדעטער טשאַרלי, מיט דעם פֿאַרריכטן קראַגן פֿון העמד, וואָס מע זעט אָן דער מאַמעס לאַטע, וואָס זי האָט נעכטן בײַ נאַכט אַרויפֿגענייט, שטייט אַ פֿאַרשעמטער. דער אנקל האט געזעהן אז טשארלי קומט צו אפט אריין צו מאשען, האט ער געגעבן א וואונק צו איר פאטער אהרן, ליסען, אהרן, איי לייק אז מאשע האט פאן, איך האב גארנישט קעגן ארויסגיין מיט טשארלין, נישט מער, וואטש, אהרן, וואטש. וואס רעדט דער אנקל, דאס קינד גייט אויס נאכן אנקל, האט אהרן אים פארזיכערט, און מיטאמאל האט טשארלי אויפגעהערט אריינצוקומען. דער פאטער זאגט אז טשארלי האט זיך אריינגעלאזט אין פאליטיק, ער איז געווארן א סאציאליסט און רעדט אויף די ראגן פון די גאסן. דער פאטער זאגט אז סאציאליזם איז נישט קיין גוטע פאליטיק, ווייל זיי האבן קיינמאל נישט קיין שאנס צו געווינען ביי די וואלן. ווען שוין יא פאליטיק, האט זיך טשארלי געדארפט אפגעבן מיט די דעמאקראטן אדער מיט די רעפובליקאנער, וואלט ער כאטש דערפאר געקענט דעם קאלעדזש באצאלן און דערנאך געהאט אויסזיכט אויף א גוטער שטעל. אבער ביי די סאציאליסטן קען טשארלי קיין שאנס ניט האבן, ווייל זיי וועלן קיינמאל נישט געווינען ביי וואלן. טשארלי האט זיך ניט געוויזן און מאשע האט ניט געקלערט וועגן אים. נאר זינט מאשע איז א כלה געווארן, ווילט זיך איר טרעפן מיט טשארלי. זי האט אביסל מורא פאר אים. מורא? ניין, אבער שעמען טוט זי זיך דאך. דאס האט זי צוריקגעהאלטן אויפזוכן טשארלי. אבער וואס האט זי זיך אייגנטליך צו שעמען? און זי וואלט זיך דאך אזוי געוואלט זעהן מיט אים. איר דאכט זיך אז זי האט אים עפעס וואס זייער וויכטיגס וואס צו זאגן, כאטש זי קען זיך נישט דערמאנען וואס זי האט אזעלכעס צו זאגן. און איינמאל אין א פרימארגן האט זיך מאשע אויפגעכאפט נאך א נאכט ניט שלאפן, און עס האט זיך איר געדאכט אז זי האט זיך שוין ניט פאר קיינעם וואס צו שעמען, אפילו פאר טשארלין אויך ניט. זי וועט דאך סיי ווי סיי אין אפאר וואכן ארום שטארבן. פארוואס האט עס זיך איר געדאכט אז זי וועט שטארבן האט זי נישט געוואוסט, נאר עס האט זיך איר אויסגעוויזן אז עפעס וואס וועט געשען מיט איר, און זי איז באלד אינדערפרי אוועק צו דער מומע. זי האט געוואוסט אז זי וועט טרעפן טשארלי'ן אינדערהיים, ווארום נאך דער ארבעט ביינאכט, נאכן צעטיילן די צייטונגען זיינע קונדן, שלאפט טשארלי אין פריען טאג. עס האט זיך איר געוואלט טשארלען ארויסנעמען אויף א שפאציר איבער דער פיפטער עוועניו אין צענטראל פארק, ווי זיי פלעגן עס אפט טון איידער זי איז א כלה געווארן, ווען טשארלי איז צו זיי אריינגעגאנגען. זי איז געווען נייגעריג, צי ביי טשארלען זענען שוין די וואנצעס גרעסער אויסגעוואקסן, צי ער גאלט זיי ניט ווי ער האט איר אמאל אין א שפאס פארשפראכן. און שעמען האט זי זיך אויך נישט וואס. טשארלי ווייסט דאך ניט אז זי וועט סיי ווי סיי מיט סיי וועמען ניט חתונה האבן. ער ווייסט ניט אז זי וועט באלד שטארבן. קאפיטל זיבן, טשארלי מעלניק. מאשע האט געפונען טשארלין שלאפנדיק. די מאמע האט זי אויפגענומען מיט איבערראשונג. טשארלי! טשארלי! גיב נאר א קוק ווער עס איז דא! טשארלי איז ארויסגעקראכן פון צווייטן צימער מיט א צעשויבערטן קאפ האר, אין וועלכן עס האבן געשטעקט פעדערן. די שװאַרצע פֿײַערדיקע אױגן זײַנען געװען ברײט אױפֿגעריסן. מאַשע האָט רעכט געהאַט. די װאָנצעס האָט טשאַרלי ניט געגאָלט. זײ זײַנען געװען אַזױ קלײן און דין, אַז ס'איז אײגנטלעך נישט געװען װאָס צו גאָלן. נאָר דערפֿאַר, װאָס די יונגע הערעלעך זײַנען געװען זײער שװאַרץ, האָבן זײ צוגעגעבן זײַן קינדיש-ייִנגלשן פּנים אַ מענלעך אױסזען. טשארלי איז פארשעמט געווארן דערזעענדיג פלוצים מאשען. זיין יונגעלשער פנים איז באגאסן געווארן מיט בלוט, און זיין גאנץ נאקעט לייב, אויף וויפיל עס האט זיך ארויסגעזען פון די קליידער, איז באגאסן געווארן מיט בלוט. און ארויסגעוויזן האט זיך זיין יונגער קערפּער פון זיינע קליידער א גרויס שטיק, ווארום טשארלי איז געווען אין בלויזן יוניאן סוט. א מינוט האט טשארלי ניט געוואוסט וואס צו טאן פאר איבערראשונג. און איז געבליבן אזוי שטיין מיט זיינע נאקעטע פיס און נאקעטע הענט, ביז די מאמע האט אים דערמאנט אין וואס פאר א הילך ער געפינט זיך. טשארלי, וואס טוסטו? איז טשארלי פארשוואונדן אין דעם צווייטן צימער, און מאשע האט געלאכט. די מוטער האט אים פארענטפערט, עס איז דען אויסצוהאלטן פון די היצן? מען וואלט נאקעט אויך ארומגעגאנגען. די מוטער האָט אַרײַנדערלאַנגט טשאַרלי'ן דאָס העמד מיט די הױזן, װאָס האָבן זיך געטריקנט אױף די פֿײַערטרעפּ, װאָרום טשאַרלי האָט זי פֿריִער אױסגעװאַשן, װען ער איז אַהײמגעקומען פֿון דער נאַכט-אַרבעט. איך בין געקומען נעמען טשאַרלי'ן אױף אַ שפּאַציר אין פּאַרק אַרײַן, זאָגט מאַשע. פֿאָרט בעסער קײן קאָני-אײַלאַנד און באָד זיך אױס אין ים, עס איז דאָך אַזױ שטיקנדיק. איך יאָג אים שטענדיק קײן קאָני-אײַלאַנד,

די הויזן האבן זיך געקלעפט און פון די שווארצע האר האבן גערונען גרויסע טראפנס וואסער איבערן פנים פון דעם וואס טשארלי האט געהאלטן דעם קאפ אונטערן קראן. איך בין געקומען דיך נעמען קיין קאני איילענד זיך צו באדן. נעם דיין באד קאסטיום, זאגט נאכאמאל מאשע. טשארלי האט ניט ארויסגעוויזן קיין גרויסן חשק. ער האט געשמייכלט און געזאגט אז ער דארף עפעס באזארגן אין שטאט און האָט קײן צײַט נישט. מאַשע איז געבליבן קאַלט אָפּגעגאָסן פֿון זײַן ענטפֿער און זיך שױן געקליבן אַװעקצוגײן. די מאַמע העלפֿט אָבער אַרױס מאַשע און זאָגט, אַז אין אַזעלכע היצן דאַרף מען ניט זײַן אין שטאָט. אָבער באַלד גיט זי אַ זאָג, אַז זי װוּנדערט זיך, װאָס מאַשע טוט אין אַזעלכע היצן אין שטאָט און פֿאָרט נישט אַרױס אױף אַ זומער-פּלאַץ, און איז געגאַנגען טרעפֿן, אַז עס איז אַװדאי איבער דעם אױסשטײַער, װאָס זי באַדאַרף זיך מאַכן. ווארום זי האט געהערט אז די חתונה וועט זיין גאר אינגיכן. מען האט דאך מיר געזאגט אז עס האלט שוין גאר נאנט דערביי, נו, זאל עס דיר זיין מיט מזל. מאשע האט ניט אפגעענטפערט, זי איז רויט געווארן און געשוויגן, נאר פלוצלינג האט זי זיך אנגערופן ווי מיט אן עקשנות קוקנדיק אויף טשארלי'ן. עס איז דא אין שטאט אזויפיל צו טאן פאר דער חתונה, און דער אנקל, נאָר װאָס דער אָנקל האָט זי ניט געענדיקט, זי איז רױט געװאָרן און האָט אָפּגעהאַקט אין מיטן, און אָנשטאָט עקשנות אָדער גדלות, װאָס דאָס װאָרט דער אָנקל האָט געזאָלט אַרױסרופֿן, האָט עס אַרױסגערופֿן עפּעס רחמנות צו איר. טשאַרלי האָט רחמנות געקראָגן אױף איר, און ס'האָט אים באַנג געטאָן, װאָס ער איז אַזױ קאַלט צו איר. האָט ער זיך אָנגערופֿן צו דער מוטער, דו ביסט גערעכט, אָלד טשאַפּ! האָט ער געקלאַפּט די מוטער אויף די פּלייצעס, עס איז הייס! קום, מאַשע, איך נעם דיך זיך באָדן. זעסט, מאַשע, ווי מײַן זון רופֿט מיך, אַלטע שקאַפּ! אין דער היים רופֿט מען אַזוי אַ פֿערד, אַ שקאַפּע. אין אַמעריקע רופֿט מען די מאַמע אַזוי. אָ, דו אָלד פֿול! האָט טשאַרלי אויפֿגעהויבן די מוטער אויף די הענט און זי אַרומגעטראָגן איבער דער שטוב. לאָז מיך אַראָפּ! געדענק אין גאָט, לאָז מיך אַראָפּ, װעסט מיך עפּעס שלעכטס טאָן! האָט זיך די ייִדענע געבעטן. נישט פֿריִער, װי דו װעסט זאָגן, אָל טשאַפּ, נישט קאַפּ, נאָר טשאַפּ, טשאַפּ! װאָס איז דער חילוק, טשאַפּ, שקאַפּ, אַבי לאָז מיך אַראָפּ, װעסט מיר נאָך חלילה עפּעס שלעכטס טאָן! און איצט דעם סאַלוט, נישט פֿריִער, װי דו װעסט אָפּזאָגן דעם סאַלוט! איי פלעדזש אלידזשענס טו מיי פלעג, האט די אידענע קוים ארויסגעשטאמבלט די ווערטער וואס טשארלי האט זיך געלערנט ווען ער איז א קינד געווען און איז אין סקול געגאנגען. אט אזוי, און איצט גיי אראפ, אל טשאפ! האט טשארלי פארזיכטיג די מוטער אראפגעזעצט פון זיינע פלייצעס אויף א שטול ארויף. זעסט מאשי ווי מיין זון באהאנדלט מיך, האט די אידענע זיך באקלאגט, אלעדי וואס, זעצט ער מיך ארויף אויפן אקסל,

די מוטערס האבן געפרובט אפצונארן די קינדער מיט פעניס וועלכע די קינדער האבן יעדע רגע פארוואנדלט אין לאליפאפס. די לאליפאפס זענען צעגאנגען אין זייערע הענטלעך און באשמירט זייערע פנימלעך און די ווייס געפרעסטע העמדלעך, די מוטערס ארבעט פון ביינאכט, האבן זיך געקלעפט פון דעם צעגאסענעם צוקער. די קינדער זענען אראפגעשפרונגען פון דעם בריענדיגן טראטואר וועלכער איז אנגעווארעמט געווארן פון דער ברענענדיגער היץ, און געכאפט זיך א רעטונג אויף דעם ברייטן גאס-וועג, און אלץ איז געפארן, ווער אויף רעדלעך, ווער אויף אן אלטן קאסטן, ווער אין א הערינג־טון, און ווער עס האט דערפאקט אן אלטן ראד פון א וואגן, און האט דערויף איינגעלאדן אלע זיינע פריינד פון גאס צו פארן איבער דער גאס.

האבן שטום דורכגעשפאצירט די גאס, און מיט גרויס מי זיך געמאכט א וועג דורך די קינדער וואס עס האט זיך געדאכט אז זיי זענען געבארן געווארן מיט רעדלעך אויף די פיס, צווישן די פערד, פראכטוועגן און לאסטוועגן מיט קוילן וואס האבן זיך געצויגן איבער דער גאס. מען האט קיין ווארט נישט געקענט הערן ווען מען האט גערעדט איינער צום צווייטן. איבער דעם גערויש און איבער דער היץ וואס האט זיך געדאכט איז אזוי רוישיג און שרייאיג,

לאנג זענען זיי געגאנגען איבער דער גאס וואס האט זיך געצויגן קעגנאיבער דעם פארק, דא איז געווען אנגענעם צו גיין, די גאס איז געווען געהילט אין דעם בלעטערדיגן באוועגליכן שאטן וואס די גרויסע בלעטער פון די ביימער האבן געוועבט איבערן טראטואר. עס איז שטיל געווען אין דער גאס, א יום טוב'דיגע שטילקייט האט געהערשט, די ביימער און גרינס האָבן עס פֿאַרשפּרייט אַרום זיך. קיין לעבעדיקער הויך האָט זיך נישט געהערט פֿון די הייזער. טיר און פֿענצטער זײַנען געווען פֿאַרמאַכט און פֿאַרשלאָסן. אַזוי האָבן זיך געצויגן פֿאַרשלאָסענע פּלעצער איבער גאַסן ווײַט אַנטקעגן צענטראַל פּאַרק. און קיין לעבעדיקער מענטש האָט דערפֿון קיין נוצן נישט געהאַט.

נישט זיי האבן עפעס דערפון, נישט קיינער האט עפעס דערפון, און דא זעען מענטשן טאג איין טאג אויס טויזנטער און טויזנטער מענטשן זעען דאס און מען שווייגט. איך האלט אז דאס איז נאר מעגליך אין אמעריקע. זענען דען אין אנדערע לענדער נישטא קיין רייכע מענטשן וואס האבן גרויסע פאלאצן? יא, נאר אין אנדערע לענדער גלייב איך, איך ווייס ניט נאר איך גלייב אז זיי, האט דאס אייגנטום רעכט א געוויסע באגרעניצונג. די מאכט פון גאלד איז באגרענצט אויף געוויסע רעכט, דארט וואו עס רירט נישט אן די אינטערעסן פון כלל. דא אין אמעריקע האט דאס גאלד אן אומבאגרענעצט רעכט, אלצדינג מעגסטו קויפן פאר גאלד, און דער בעסטער באווייז דערפאר זענען נאר די פאלאצן, נישט די פאלאצן נאר די פלעצער אויף וועלכע זיי שטייען, די פלעצער וועלכע וואלטן אין אנדערע לענדער געווען געהערט צום פאלק, צו אלעמען. בעת דא אין אמעריקע פארקויפט מען עס פאר געלט צו יחידים. דאס איז דאס רעכט פון די פארשלאסענע ברינעמער, און דאס איז זייער כאראקטעריסטיש אמעריקאניש. פארוואס? אמעריקאניש הייסט דעמאקראטיש. די דעמאקראטיע אומבאגרעניצטע רעכט אויפן אייגנטום איז א וועט אויף הערשאפט. ס'איז א דעמאקראטישע וועלט, מען שטעלט קיינעם קיין באגרעניצונגען נישט, און ווער עס האט נאר אין קאן אריינצוגעבן,

יא מאשע, ביסט גערעכט. איך בין זיך מודה אז איך האב אינסטינקטיוו פיינט יעדן רייכן, דעם גוטן נאך מער ווי דעם שלעכטן. ווארום רייכקייט אליין פאר זיך איז א געמיינהייט. רייכקייט איז א באווייז פון פארברעכן, פון רייבעריי. עס איז ניט קיין אונטערשייד אויף וואס פאר אן אופן דו קריגסט עס, נאר אז דו האסט מער וויפיל דו באדארפסט, בארויבסטו אנדערע. און דאס איז געמיין. און נישט בלויז צוליב דעם, נאר אויך צוליב אן אנדער זאך. איך מיין אז א רייכער מענטש איז א מיעסער מענטש. ער קען נישט האבן קיין שיינע געפילן. איך ווייס ניט פארוואס איך קלער אזוי, אפשר איז מיין ערציאונג שולדיג, די ארעמקייט אין וועלכע מיר האבן געלעבט, נאר איך האב אינסטינקטיוו פיינט א רייכן. דו זאגסט נאר אזוי ווייל דו ביסט נישט רייך, אבער ווען מען גיט דיר געלט. איך האב וועגן דעם געקלערט. כ'האב זיך געפרואווט פארשטעלן אין דער פאנטאזיע ווען מען קומט צו מיר און מען גיט מיר געלט, אדער איך ווער מיט א מאל רייך, שיינע פאלאצן, פערד, זומער וואינונגען, א רייזע קיין אייראפע. ניין, כ'וואלט נישט געוואלט. מיר דאכט זיך אז די אלע געפילן וואס מען קען האבן דורך דער מעגליכקייט פון געלט, קענען נישט קומען צו דעם געפיל וואס מען האט ווען מען איז אן ארעמאן. צום געפיל וואס איך האב ווען איך וואוין אין אונזער גאס און זעה די ארעמע מענטשן, די פרויען, די קינדער, צו דעם געפיל וואס איך האב ווען איך טראכט אזוי וועגן רייכע, מיר איז גוט, איך בין אן ארעמער, איך וואלט געוואלט שטענדיג זיין ארעם, אט אזוי זיין ווי איך בין אצינד. מאשע האט געשוויגן. ביז איצט איז דער געשפרעך געווען אזוי זיך. עס האט זיך מאשע'ן געדאכט אז ער וויל זיך ווייזן פאר איר מיט זיין געלערנטקייט. דעריבער רעדט ער אזוי. אבער די לעצטע ווערטער האבן זי פלוצלונג אנגערירט. עס האט זיך איר געדאכט אז ער מיינט זי, און ער פילט טאקע אזוי ווי ער מיינט, און די ווערטער האבן איר געבראכט צו קלערן אויף ווען זי איז געווען א קינד, צו קלערן פון האפקינס סטריט. איצט פארשטיי איך שוין. וואס פארשטייסטו? איצט פארשטיי איך פארוואס דו האסט מיך פיינט. איך ווייס דו האסט מיך פיינט, און דיין מאמע האט מיך פיינט, און אלע האבן מיך פיינט, אלע ארעמע און גוטע לייט האבן מיך פיינט, זייט איך בין א כלה געווארן פארן אנקל. מאשע האט אויפגעהויבן אירע גרויסע אויגן און געלאזט זיי הענגען אויף טשארלין. אירע אויגן זענען געווען לענגליכע און גרויסע, דער שניט פון שפאנישן טרויבן פון א גוטער קוואליטעט, און אויך אזוי פול ווי א וויינטרויב. דער ווייסאפל איז געווען העל-לייכטנדיג. און זי האָט געשמייכלט, געשמייכלט ווי אַ קינד, נאָר טשאַרלי האָט געמיינט, אַז אָט אין אַ מינוט צעוויינט זי זיך און דער גאַנצער זאַפֿט פֿון ווײַנטרויב-אויגן וועט זיך צעגיסן. האָט ער איר געזאָגט מיט דעם זעלבן געשמייכל, דאָס איז ניט דײַן שולד, איך ווייס עס. די ווערטער האָבן מאַשען געבראַכט צו קלערן וועגן זיך און איר גאַנצע סיטואַציע מער ווי אַלע זײַנע פֿריִערדיקע רייד. זי האָט זיך פֿאַרטיפֿט אין אירע געדאַנקען, איז שטיל געווען דעם גאנצן וועג, כאטש אירע אויגן האבן אויף איין מינוט נישט אויפגעהערט צו שמייכלען און צו גלאנצן, אזוי ווי זיי וואלטן געוואלט טשארלי'ן אונטערהאלטן קאמפאני אנשטאט אירע רייד. קאפיטל אַכט. קאני איילענד אין קאני איילענד האט טשארלי פארגעסן דעם ערנסטן געשפרעך וואס ער האט געפירט מיט מאשע'ן.

נאר דעם ים מיט די מענטשן האט טשארלי ניט געשטערט. טשארלי האט זיך שטענדיק גוט געפילט צווישן המון. ער האט ליב געהאט די מאסן און זייער רעש. די פארשיידן-קאלירטע מאסע מענטשן, וואס האבן פארטרונקען דעם ברעג ים, האבן אין אים דערוועקט א פרייד און א לעבנס-לוסט. די האלב-נאקעטע ווייבער מיט קאלירטע קאפ-באדעקן און די גאנצע נאקעטע קינדער, וואס זיינען ארומגעלאפן מיט פרייד-געשרייען און מיט עסן אין די הענט, די פֿאַמיליעס אַרום די קינדער האָבן אים דערמאָנט ווי ער וואָלט זיך געפֿונען אויף אַ פּיקניק פֿון אַ פֿרײַהייטס-יום-טובֿ. אַלע זײַנען נאַקעט, אַלע עסן און באָדן זיך, וואַשן זיך און שווימען, און אַלץ מעג מען אויף דעם יום-טובֿ. ער האָט זיך געפֿרייט אין איינעם מיט דעם גרויסן המון מענטשן, ער האָט ליב געהאַט צוצוזען ווי מענטשן האָבן פֿאַרגעניגן, שטענדיק האָט ער געזען ווי מענטשן אַרבעטן צוזאַמען, ווי מענטשן לײַדן צוזאַמען. דא אבער זעט ער ווי מענטשן פרייען זיך צוזאמען, אלע האבן פארגעניגן. דאס האט אים אנגעשטעקט, עס האט געוועקט זיין לעבנסלוסט און זיין יוגנט, ער האט פלינק געוואלט זיין און מיט פריידן מיטשפילן און מיטפרייען זיך מיט אלע, ער האט געוואלט וואס גיכער אין וואסער אריין, אויסמישן זיך צווישן דעם פרייליכן המון וואס זיינע פריידגעשרייען ברומען ארויס פון ים, און דא זעט מען נישט מאשע. ס'האָט זיך אים געדאַכט, אַז ער איז פֿאַרליבט אין מאַשען. דערווײַל האָט אים מאַשע אַרומגעזוכט צווישן די מאַסן. טשאַרלי האָט נישט באַמערקט, ווי פֿאַרציקט פֿון דער פֿרייד פֿון די מענטשן, איז ער געגאַנגען פֿון איין משפּחה צו אַן אַנדערער, און מאַשע איז אים נאָכגעגאַנגען, ביז זי האָט אים קוים דערכאַפּט בײַ דער האַנט. וווּ ביסטו? איך זוך דאָך דיר אַרום. אָ, מאַשע, קום, קום פֿלינקער! און ער האָט געכאַפּט דעם מיידל בײַ דער האַנט און איז געפֿלױגן מיט איר אין װאַסער אַרײַן. אַ כװאַליע פֿון ים איז זי געקומען אַנטקעגן צושװימען, און זי האָט געטראָגן אין אירע פֿאַלדן אַ סך מענטשנלײַבער און װאַסערלײַב, און זי האָט אָפּגעגאָסן טשאַרלי מיט מאַשע מיט ים-װאַסער און מענטשנלײַבער. עס האט געדויערט א וויילע ביז די צוויי, האלטנדיג זיך ביי דער האנט, האבן געקענט זיך ארויסכאפן פון וואסער און ארויסקריגן זיך פון דער מענטשן-מאסע, באגאסענע און אפגערונענע, א נאסער האט טשארלי ארויסגעלאכט פון וואסער, אה, מאשע! און געכאפט זי ביי דער האנט און ווייטער זי געצויגן אין ים אריין. א צווייטע כוואליע איז אנגעקומען און האט דאס יונגע פאר צונויפגעווארפן, איינגעקנאטן איינס אין דאס אנדערע, מאשע האט געפילט טשארלי'ס יונג ביינערדיגן קערפער, זיינע שטארקע יונגע הענט, און טשארלי האט געפילט מאשע'ס לייכטן קערפער. ער האט זי געצויגן ביי דער האנט טיפער אין וואסער אריין. מאשע האט מורא געקראגן, געשריגן פאר פרייד און פאר שרעק, און אנגעהאנגען זיך מיט ביידע הענט אויף טשארלי'ס יונגן שטארקן האלז. טשארלי האט זי געהאלטן מיט ביידע הענט און דאס וואסער האט אים מיטגעהאלפן. ער האט געזען ווי איר יונגער שטארקער קערפער שניידט זיך ארויס מיט א נאסער וואסערליניע פון איר צום לייב צוגעקלעפטן באדקאסטיום. נאר לאנג באטראכטן האט ער נישט געקענט. דער ים האט זיך געשפילט מיט זיי, און די לויפנדיקע פרישע וואלן האבן געבראכט דעם קאלטן סוד פון ווייטן טיפן ים צו זיי. יעדער מאָל האָבן זיי דערפֿילט צווישן זיך אַ דריטן קערפּער, דעם קאַלטן, פֿרישן, געהיימנישפֿולן קערפּער פֿון טיפֿן ווײַטן ים. זיי האָבן זיך געשראָקן פֿאַר דעם פֿרעמדן קערפּער און געטולעט זיך איינס צום צווייטן. זיי זײַנען ביידע געלעגן אויפֿן זאַמד, און איין זון האָט זיי ביידן באַדעקט. קיינמאָל זײַנען זיי נאָך אַזוי נאָענט נישט געווען צוזאַמען. די זון האָט זיי ביידן געוואַרעמט און זיי זײַנען ביידע אָנגעשטעקט געוואָרן פֿון פֿרייד

איז זיי משפחה, און די גאנצע וועלט איז זיי משפחה געווארן און זיי געפינען זיך צווישן דער משפחה. איך האב ליב צו זען די מאסע אין פרייד, האט טשארלי געזאגט, איך האב ליב צו זען ווי אלע פרייען זיך און זיין מיט זיי אין דער פרייד. פאראן אזעלכע וואס האבן נישט ליב קאני איילענד, ווייל קאני איילענד איז דער פלאץ פאר רויע מאסן. זיי פארשמוצן דעם ים מיט רעשטלעך פון עסן און באלייגן דעם ברעג מיט זייערע אומגעלומפערטע מיעסע קערפערס. און מיר דאכט זיך אז פרייד און צופרידנקייט און גליקליכקייט קען מען נאר האבן מיט דער מאסע, מיט דער גרויסער רויער מאסע אינאיינעם. מיר וואלט לאנגווייליג געווען צו האבן פרייד און פארגעניגן אליין, מיר וואלט לאנגווייליג געווען צו זיין איינער א גליקליכער אדער צו זיין מיט בלויז אויסדערוועלטע וואס נאר זיי האבן די מעגליכקייט צו האבן פארגעניגן. פארגעניגן קען מען נאר האבן אט דא, ווען מען זעט ווי די גרויסע ברייטע מאסן האבן פארגעניגן. עס דאכט זיך מיר יעמאלט אז ס'איז גאר מער נישטא קיין שלעכטס און קיין ליידן אויף דער וועלט. מאשע האט געקוקט אויף אים, זי האט ליב געהאט צו הערן אים רעדן. טשארלי האט נישט געקענט רעדן רואיג. טשארלי האט געקענט רעדן נאר מיט באגייסטערונג, מיט פלאמעדיגע אויגן און מיט מאכן מיט די הענט, ווי ער וואלט איבערגענומען פון פאטער דעם פרומען חסיד די רעליגיעזע באגייסטערונג, און ער האט זי נישט געהאט אויף וואס צו אויסלאדן האט ער זי אויסגעגאסן אויף זיינע איבערצייגונגען. און די איינגעבארענע התלהבות פון זיין פרומען פאטער האט אפילו די אמעריקאנער פאבליק סקול נישט געקענט אויסלעשן. קוק זיך ארום, מאשע, האט טשארלי געשפרונגען פאר פרייד, זע ווי גרויס, ווי ווייט, ווי לאנג עס ציט זיך אויס די מאסע, הונדערטער, טויזנטער, זע, אלע זיינען גליקליך, אלע פרייען זיך, איך האב ליב די מאסן. אז איך בין אין אזא ים מיט מענטשן דאכט זיך מיר איך וואלט אויף אלץ פעהיג געווען, אויף גרויסע זאכן, פאראן דעמאקראטן, סאציאליסטן אפילו, וואס האבן ניט ליב די גרויסע מאסע. די מאסע איז פאר זיי צו גראב, אומקולטורעל און זי באליידיגט זייערע עסטעטישע געפילן. אָפֿטמאָל איז מיר אויסגעקומען צו הערן פֿון מײַנע חבֿרים, אַז זיי פֿילן זיך איינזאַם צווישן דער מאַסע. זיי פֿאַרשטייען ניט די נאַראָנים, די אידעע פֿון אַ מאַסע. זיי מיינען, אַז די מאַסע איז נאָר אַ צוזאַמענהאַנג פֿון אַ סך יחידים, גראָבע, אומוויסנדיקע יחידים. זיי ווייסן ניט, אַז מאַסע איז אַ קערפּער, אַ נשמה, אַ באַשעפֿעניש פֿאַר זיך אַליין. אז איך געפין זיך אין א מאסע איז ווי איך וואלט זיך געפונען אין דער אומענדליכקייט. מאשע, דו ווייסט וואס מאסע איז? א מאסע איז דאס גרויסע אייביקע לעבן וואס איז געווען פאר אונז און וועט זיין נאך אונז. מיר וועלן שטארבן, די מאסע וועט לעבן. זי האט אייביק געלעבט, אין אלע דורות, אין אלע פארמען. מיר דאכט זיך אז גאט האט צום ערשטן באשאפן נישט דעם איינצעלן מענטשן נאר די מאסע. אז איך געפין זיך אין אזא ים מענטשן, דאכט זיך מיר אז איך האב זיך אויפגעלייזט, איך בין א טייל פון דעם גרויסן אייביגן. מאשע איז שטיל געווען און האט אים אנגעקוקט פארוואונדערט און פרעמד. אַ סך ווערטער זיינע האָט זי ניט פאַרשטאַנען און זי האָט בכלל קיינמאָל פון קיינעם נישט געהערט אַזוי רעדן. נאָר נאָך מער פון די רייד איז איר פרעמד פאָרגעקומען טשאַרלי אַליין. דורך דעם יאָר וואָס זי איז אַ כלה געוואָרן מיטן אָנקל און זי האָט טשאַרלי ניט געזען, דערקענט זי אים ניט. טשאַרלי פלעגט שטענדיק פאַרשעמט שווייגן אין דער געזעלשאַפט פון מיידלעך. די מיידלעך האָבן פון אים חוזק געמאַכט, און ער האט אפגעענטפערט מיט אומגעלומפערטקייט, זיינע וויצן האבן קיינמאל נישט אויסגענומען. וואס איז געווארן מיט טשארלין? וואו איז ער געווען? וואס האט ער געטון? זי האט זיך אנגעהויבן אביסל צו זשענירן פאר אים, ווייל זי קען ניט אזוי רעדן ווי ער. און עס האט זיך איר ארומגענומען א געוויסע שטאלצקייט אויף אים, און ער איז איר געפעלן געווארן פארוואס ער רעדט אזוי. טשארלין האט נישט אויסגעמאכט צי מאשע פארשטייט אים יא אדער ניט.

ווי אלצדינג אין אמעריקע איז אנגעזאפט מיט ענערגיע פון יונגער שפראצנדיגער פרוכט, אזוי אויך דער אמעריקאנער אידעאליזם. ער ווייזט זיך ארויס יונג און פול מיט גלויבן, נאר דער גאנצער אידעאליזם איז אנגעווענדעט אויף פראקטישע זאכן און אויף באקוועמער מאכן דאס לעבן. דער זעלביקער ענערגישער שטראם פון דער יונגער שפראצנדיגער קראפט,

צום דערנידעריקטן לעבן פון זיינע עלטערן. צו איין און צוואַנציק יאר איז טשארלי נאך געווען די אומשולד אליין. זיין באציאונג צו מאשען איז געווען ווי די באציאונג פון דער מערהייט וואס איז דערצויגן אין אמעריקע, א באציאונג פון א חבר יונגל צו א חבר'טע מיידל.

ער האָט געשטיפֿט מיט איר, זי געריסן בײַ דער האַנט און געשלעפּט זי בײַ אָרעם איבערן זאַמד, װוּ די זון האָט זײ בײדן באַגאָסן מיט ליכט און װאַרעמקײט. קום, מאַשע, װעלן מיר זיך לאָזן אין דעם ים פֿון די מענטשן. קוק, זעסט, װי גרױס דער ים מענטשן איז? קום! איך האב ליב צו טראגן זיך אין א ים פון מענטשן מיט נאקעטע פיס און נאקעטע הענט, זענען מאשע און טשארלי געגאנגען צווישן די האלב נאקעטע לייבער, עס איז געווען ווי די גאנצע וועלט וואלט זיך צונויפגעקומען צום ברעג ים, אראפגעווארפן פון זיך די זינדיגע באפלעקטע קליידער און געמאכט א נאקעטע שטאט. אזוי זענען זיי ביידע געגאנגען האנט אין האנט און זייערע נאקעטע שטיקער לייבער האבן זיך אנגערירט און געריבן אן פרעמדע און

אין אַלעמענס אויגן ליגט אַ בענקשאַפֿט פֿון אַ יוגנט, פֿון אַ קינדהייט, וואָס האָבן ערגעץ אַנדערשוואו, אין אַן אַנדער לאַנד דורגעלעבט. דאָס איז ניו-יאָרק. מיר אַלע זײַנען ניו-יאָרקער. איך, די אַלע וואָס ליגן דאָ, מיר אַלע האָבן אונדזער קינדהייט פֿאַרבראַכט ערגעץ אַנדערשוואו. אַ ניו-יאָרקער צו זײַן הייסט צו האָבן אין די אויגן אַ בענקשאַפֿט צו אַן אַנדער וואַסער, פֿעלד און זון. יעדער איינער פון אט די האט זיך אויפגעצויגן אין אן אנדער לאנד. אסאך קומען דא פון די ברייטע סטעפן פון רוסלאנד, און אסאך געדענקען דעם ליכטיגן הימל פון איטאליע. אנדערע קומען פון די רייך קאלירטע בילדערישע פעלדער פון אונגארן און גאליציע, אסאך געדענקען די אראבישע וויסטענעש, פאראן אזעלכע וואס האבן זיך אויפגעצויגן אויף די באמאלטע רייז פעלדער פון כינע און יאפאן, און ווער אויף די הויכע בערג צווישן שעפסן און קי, און אזעלכע וואס האבן נאר געזען דאס קליינע אידיש שטעטל מיט די פארשנייטע דעכער אין ווינטער. דו געדענקסט מאשע אונזער שטעטל קוזמין אין ווינטער? איך געדענק עס ווי א חלום. די קליינע שול מיט א פענדעלע פון דאך אראפ, אן אויסגערדעיט פענדעלע. דער טאטע האט מיר געפירט אין שול אריין, אויף די פלייצעס האט ער מיר געשלעפט, און איך האב געהאלטן א סידער מיט אן עפל אין דער האנט. און אויב דער שול איז געווען א פענדעלע, און מיר אלע דא ליגן נאקעט ביי איין ברעג פון קוני איילענד. מאשע איז טרויעריג געווארן און פארקלערט. טשארלי'ס ווערטער האבן איר געבראכט צו קלערן וועגן איר לאגע. זי האט זיך ערשט דערמאנט אן קוזמין, און האט געזען איר קינדהייט ווי אין א חלום, ווי זי ציט זיך אויף ביים זיידן. זי האט געדענקט דעם אלטן איד וואס האט איר געגעבן לעקעכלעך

און דו וואלסט ניט געוואלט זיין געבארן אין אמעריקע? ניין, האט טשארלי גענטפערט, איך בין גליקלעך וואס איך בין א ניו יארקער, א פרעמד-געבוירענער, מיט בענקשאפט נאך רוסלאנד, ווי אלע דא אין דער פרעמד געבוירן. און מיר אלע דא פון דער פרעמד וועלן מאכן אמעריקע א שענע, א פרייע, א גרויסע אמעריקע. יעדער איינער וועט ברענגען דאס שענע פון זיין לאנד און וועט עס אפגעבן אמעריקע. זיי ברענגען דאס מיט אויף די שיפן פון זייערע לענדער, די איטאליענער, די רוסן און די טשעכן מיט די אונגארן, און די סקאנדינאווער מיט די אראבער, אלע, אלע ברענגען מיט דאס שענסטע פון זייער לאנד, די בענקשאפט פון זייערע קינדהייט, און וועלן דאס אוועקגעבן אמעריקע. איינער ברענגט זיין שיינקייט, זיין קונסט, זיין גלויבן, דער אנדערער זיין גלייכן קאפ, זיין ערליכקייט, אל דאס שענסטע און דאס בעסטע פון דער גאנצער וועלט, אלץ וועט זיך צוזאמענלייגן און מיר אלע וועלן זיין די גרויסע, די פרייע, די נייע אמעריקע. און וואס וועסטו טשארלי געבן אמעריקע? האט מאשע לאכנדיג געפרעגט. וואס וועל איך איר געבן? איך וועל געבן דאס וואס אלע קינדער פון אידן וואס קומען פון רוסלאנד. אָ, מיר זענען אסאך שולדיג אמעריקע און מיר דארפן איר אסאך געבן. אמעריקע האט אונז אלץ געגעבן, אונז אנדערש געמאכט פון אונזערע עלטערן. אסאך זענען מיר שולדיג אמעריקע פאר דער פרייהייט וואס זי האט אונז געשאנקען. און מיר ווילן איר געבן דאס וואס די אידן האבן געגעבן רוסלאנד, אונזער רעוואלוציאנערן גייסט.

האַלט! וואָרעם מיכל האָט מאַשע געזאָגט און איז רויט געוואָרן. אירע פֿולע וויינטרויב-אויגן זיינען פֿול געוואָרן מיט פּערל-טרערן. נאָר בײַ זיך האָט זי שוין באַשלאָסן טשאַרלי נישט לאָזן זען, אַז עס האָט איר עפּעס אָנגערירט. און אויסצולאַכן די גאַנצע זאַך האָט זי זיך אָפּגערופֿן, האָסט עפּעס געלט, טשאַרלי? איך מיין ארום א דאלער, ער האט שוין גענוי געוואוסט די סומע געלט וואס ער פארמאגט, נאר געמאכט זיך מעשה רייכער. און איך א האלבן, דאס וועט סטייען? אויף וואס? איך וויל זיך אמוזירן, מיר זענען דאך אין קאני איילענד. דאס איז א פלאן? שרייט אויס טשארלי, נו, גיי זיך אנטון, איך אויך, מיר וועלן זיך טרעפן אינדרויסן. און ער איז פלינק אוועק. טשארלי האט ערשט איצט זיך דערמאנט וואס ער האט געזאגט און איז געבליבן א פארשעמטער, מער פון איר שמייכל ווי פון די אומגעלומפערטע רייד וואס ער האט אזוי אומגעשיקט ארויסגערעדט. קאפיטל נײַן. טויזנט און איין נאכט. נאכן באדן זיך האבן זיך ביידע געפילט פריש און פול מיט ענערגיע. נאָר טשאַרלי האָט זיך צוריקגעהאַלטן אין פֿאַרלעגנהייט. עס איז אים געווען אומבאַקוועם איבער דעם, וואָס ער האָט דערמאָנט מאַשען וועגן אָנקל. מאַשע האָט אָבער געמאַכט, אַז ער זאָל אַלצדינג פֿאַרגעסן, מיט אַ ווייכער שטים, מיט מיידלשער ווייבלעכקייט, וואָס מיט דעם איז שוין פֿול געווען איר גאַנץ וועזן, האָט זי זיך אָנגערופֿן, דו, טשאַרלי, גיב מיר צו האַלטן דאָס פֿאָרגעלט. פארן איבעריגן וועלן מיר זיך גוט פארברענגען, אז ניט וועלן מיר אלץ נאך אויסגעבן און נישט האבן מיט וואס צו פארן אהיים. דאס זאגנדיק, האט זי אראפגענומען פון איר געלט א קוואדער און קאקעטיש איינגעבונדן אין טיכל, שמייכלענדיק צו טשארלין. דאס איבעריקע האט זי אריינגעשטעקט טשארלין. נא, צושטייער! וואס ווילסטו זען? אלץ, איך וויל זיך באמת גוט פארברענגען. גוט, קום. און הונגעריג ביסטו נישט? איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך בין זייער הונגעריג, האט טשארלי געזאגט אין פארלעגנהייט. איך אויך, האט מאשע געלאכט, נאר מיט עקאנאמיע, איך וועל זיך נאר אמוזירן. וואס? קרעקער דזשעקס. טשארלי איז אבער געווען פאר מער סאלידס און האט פארגעשלאגן פראנקפורטער. עס איז געבליבן אי דאס ערשטע אי דאס צווייטע, זיי האבן ביידע געגעסן אויף דער גאס שטופנדיג זיך צווישן דעם טייך מענטשן וואס האט געשטראמט איבער די טראטוארן און געלאכט זיך אין פנים אריין. סוף זייט פֿינף, המשך זייט זעקס.